יא, קארטאפל, האט פריידע געענטפערט ווי מיט א זיפץ, איך האב אפילו קיין צייט ניט צו עסן. נעם, כיענע, א קארטאפל, האט זי ענדליך צוגעלייגט ווי מיט א האלבן מויל. שלמה האט מיט כעס א הוסט געטאן, און די צוויי פועלים זענען בלייכער געווארן. מען דארף טאקע פארזוכן א קארטאפל, האט כיענע זיך פרום פארקנייטשט, צוגייענדיג צום טיש נענטער. שלמה האָט זיך נערוועז אַ הויב געטאָן פון באַנק און זיך צוריק אַראָפּגעלאָזן, ניט וויסנדיק וואָס צו טאָן פאַר כעס. טייערע קאַרטאָפל! האָט כיענע געלויבט, עסנדיק די קאַרטאָפל מיט גרויס אַפּעטיט. זאָל איר באָקעם אַרויס! האָט שלמה אין האַרצן געשאָלטן. גאָר גוטע קאַרטאָפל! וואו האָסטו דאָס געקויפט? האָט כיענע אַלץ געלויבט און גענומען נאָך איינע. שלמה האט א ציטער געטאן. ווען ער וואלט זיך ניט געשעמט, וואלט ער א כאפ געטאן די שיסל צו זיך און ניט געלאזט, נאר ער איז אזוי שטארק ניט געווען און האט נאר זייער כעס'דיג געהוסט. וואוילע קארטאפל, עס צעגייט אין מויל! האט כיענע אלץ געלויבט און האט גענומען א דריטע קארטאפל. אַ רוח אין איר טאַטן אַרײַן, װאָס איז דאָס פֿאַר אַ העזה? האָט שלמה שטיל געקאָכט, דעם מוח װעל איך איר פּלעטן. מאָרגן, אם-ירצה-השם, דאַרף איך אױך קאָכן קאַרטאָפֿל. איך האָב שױן לאַנג ניט געקאָכט. אַז מען האָט ניט, קאָכט מען ניט, עסט מען ניט, האָט שלמה געברומט אָן צוזאַמענהאַנג, נאָר פֿאַר װילדן חשק צו שטעכן דער אָרעמער קבצנטע, דער מיאוסער שוסטערקע, װאָס פֿרעסט אױף זײַנע קאַרטאָפֿל. נײן, ניט דאָס, איך האָב ניט קײן צײַט צו שײלן! האָט כיענע, ניט פֿאַרשטײענדיק שלמהס כּעס, געענטפֿערט און האָט גענומען נאָך אַ קאַרטאָפֿל. שלעכט! האָט שלמה געטראַכט און אַ וואָרף געטאָן אַ פֿאַרצווייפֿלטן בליק צו די צוויי פּועלים, ווי ער וואָלט זיי געזאָגט, חברה, וואָס שווײַגט איר? ראַטעוועט! שוין פֿיר קאַרטאָפֿל! די פּועלים האָבן אָבער גאָר נישט פֿאַרשטאַנען, און כיענע האָט גענומען אַ פֿינפֿטע קאַרטאָפֿל. דו! האָט שלמה ווילד אויסגעברומט, אַז כיענע איז אַרויס. דו! וואָס האָסטו איר געבעטן עסן קאַרטאָפֿל, האַ? בעל-צדקה!

איך לאַך פֿון דיר! האָט פֿרײדע זיך נישט געװאָלט אונטערגעבן. די שיסל איז לײדיק געװאָרן, אױף שלמהן איז אָנגעפֿאַלן אַ װילדער כּעס. די פֿינף קאַרטאָפֿל האָבן אים באמת געפֿעלט, און זי לאַכט נאָך פֿון אים, זי, װאָס זי האָט אַזאַ פֿרעסערין פֿאַר אַ קרובֿה! ער האָט פֿאַר כּעס ניט געקענט רעדן. ער האט נאר געזוכט עפעס אויפן טיש, דאס הארץ איז געווען איבערפול מיט רציחה. פריידע האט באמערקט זיין רציחה און עס האט איר אויך שרעקליך פארברענט. זי האט אפילו איין קארטאפל ניט פארזוכט, זי האט קיין צייט ניט געהאט, און ער האט זיך אנגעפרעסן ווי א פויער און ער שרייט נאך און זי האט א געשריי געטאן, גזלן דו! פרעסער! שיקער! וואו איז די שער? די שער!

מען דארף זען מאכן. און א גאנץ ווינטער האט מען אלץ געזען צו מאכן. עס איז אבער א שווערע ווינטער געווען, מען האט זעלטן א מזומנ'עם גראשן אין שטוב געזען, און מען האט ניט געמאכט. נאך פורים האט יענקעלע שטארק גענומען מאנען, מאמע, נעם מיר הייזעלעך, מאמע!

מען האט מצות קוים אפגעבאקט, עס איז געבליבן א וואך צו פסח און אין שטוב איז קיין גראשן ניטא. חייקל האט אפגעלייגט גיין אין קראם אויף נאך פסח. נאך פסח וועט זיך אם ירצה השם ווייזן ארבעט, האט ער מיט בטחון געזאגט. חייקל האט געהאט א מלאכה אין האנט.

ביינאכט האט יענקעלע אויסגעטאן די הייזעלעך, זיך געלייגט אין בעט און די מאמע האט גענומען זיך צו דער גרויסער רעפאראציע. איר שטערן האט זיך געקנייטשט, די אויגן האבן געגלאצט און דער מח האט געארבעט. יענקעלע איז געלעגן אין בעט און האט ניט געקענט איינשלאפן, אלע וויילע האט ער פון בעטל געפרעגט, נו מאמע, באלד? שלאף, שלאף מיין קינד, עס וועט נאך געדויערן.

האָט די מוטער ביטער געשמייכלט. טאַקע שענער! האָט יענקעלע אײַנגעוויליקט. מאַמע! מאַמע! האָט ער צום סוף באַמערקט, אָט די לאַטע איז אַ שענערע פֿאַר דער אַנדערער. זי איז אַ קײַלעכדיקע, אַזוי ווי אַ ראָד. די אַנדערע איז אויך שען, מײַן זון, האָט די מאַמע אים געטרייסט.

ער האָט אָנגעטאָן די קאַפּאָטקעלע, און, אױ װײ, װידער אַ צער, די קאַפּאָטקעלע איז לאַנג, און זי פֿאַרשטעלט אַזעלכע צװײ שײנע לאַטעס, אַז ער װעט אַרױסגײן אױפֿן גאַס שפּילן, װעלן אַפֿילו די ייִנגלעך גאָר ניט זען. מאַמע, האָט ער זיך געקלאָגט, די קאַפּאָטע איז אַ לאַנגע, עס זעט זיך ניט די לאַטעס אַרױס. ניט געדאגה'ט מיין זון, האט די מאמע מיט א זיפץ אים געטרייסט, אז מען זעט ניט איז נאך בעסער. איך וויל ניט, וויל ניט, האט ער זיך קאפריזנע געווארפן, שנייד מיר אונטער די קאפאטקעלע. שפעטער, מיין זון, האט די ארעמע מוטער אים פארשפראכן, עס אפ פריער דעם חמץ, באלד וועט מען דארפן טראגן אויפן בוידעם. אַז ער האָט אָפּגעגעסן אָנבײַסן און איז אַרױס שפּילן אױפֿן הױף, װעלכן די פֿרילינגס-זון האָט שױן אַ ביסל אונטערגעטריקנט, האָט ער גלײַך געפֿונען אַ קאָמפּאַניע ייִנגלעך, אַלע אין נײַע בגדימלעך. דיר, יענקעלע, האָט מען גאָרנישט גענייט אױף פּסח? האָט אים אײן ייִנגעלע געפֿרעגט. יענקעלע האָט גאָרניט געענטפֿערט, נאָר מיט שטאָלץ פֿאַרקאַשערט די קאַפּאָטקעלע און געװיזן די צװײ נײַע לאַטעס.

אונטערשניידן דאס קאפאטקעלע האט שוין יענקעלע ניט געוואלט, ער האט שוין פארשטאנען, אז נייע לאטעס זענען ניט אזא גרויס גליק, ווי ער האט זיך פארגעשטעלט. בײַ דאקטוירים.

וואס דען, די שקאציקעס וואס זייער געצייג איז בלויז זייערע צען פינגער, און היינט ארבעטן זיי דא מארגן דארטן, זיי זענען דען מענטשן? אט איך בין א שניידער, אבער וויבאלד איך פיר אן אייגענעם טיש און האלט פועלים, בין איך טאקע א טשלען אין דער חברה און האב קרעדיט ביז דרײַסיק רובל, א קלייניגקייט ביי א נאש-בראט דרײַסיק רובל,

אזא אייגנס געלט. פאר אזא סומע געלט, וויצלט ער זיך אמאל, זיי זאלן נאר ניט אוועקגיין אויף מצה צי אויף דער הוצאה, בשעת עס איז ניטא קיין ארבעט, קען מען דאך גאר אנהייבן צו האנדלען און ווערן אויס בעל מלאכה. און יענקל ליגט דערפאר מיט די ביינער אין דער דאזיקער חברה, כאפט זיך אמאל אריין אין קאנטאר וויסן, וואס הערט זיך אמאל מיט א בקשה,

נאָר יענקל ענטפֿערט איר מיט אַ גוטמוטיקן שמייכל פֿון אויבן אַראָפּ, דו האָסט אַ פּנים אַ ידיעה אין אַזוינע זאַכן, אָט פֿרעג דיך בחרם! נאָר שטאַרק נתפּעל איז ער ערשט, יענקל, געוואָרן, ווען די דאָזיקע חבֿרה האָט פֿאַרברייטערט איר טעטיקייט און האָט געגרינדעט נאָך אַן אָפּטײלונג אין דער חבֿרה מיטן נאָמען רופֿה-חולים.

דערויף גיט זיך יעדערען ארויס אזא ביכעלע און ווי נאר מען ווייזט דעם דאקטער דאס ביכעלע מיטן שטעמפל רופא חולים מוז דער דאקטער היילן אן א גראשן געלט און דאס גלייכן דארף יעדער אפטייקער געבן רעצעפטן וויפיל דאס הארץ גלוסט. דו באנעמסט כאטש וואס פאר א טייערע זאך דאס איז האט ער געפרואווט איינטאלקעווען מיט דער ווייב אז זי זאל אים דערלויבן איינשרייבן זיך אין דער דאזיגער חברה.

דער בעסטער דאקטער אין שטאט, גיי שוין אריבער, נא דיר דאס ביכעלע מיטן שטעמפל רופא חולים וועסט אים ווייזן און אוועקגיין. און אז דאס ווייב האט אפגעטון אירע מלאכות האט זי בערעלען געהייסן גוט אויסשנייצן די נאז, אנגעטון אים די שבת'דיגע היטעלע און מיט אים געגאנגען צו מינץ. יענקל האט איר א גליקליכער נאכגעקוקט און האט געטראכט,

דער פּועל, אַ הױכער און אַ דאַרער, מיט פֿײַכטע אױגן, האָט טרױעריק אָפּגעענטפֿערט, יאָ, װעמען גאָט העלפֿט. פֿון דעם דאָזיקן ענטפֿער איז יאַנקל שטאַרק גערירט געװאָרן, און ער האָט באַשלאָסן צו זען מאַכן עפּעס אַ שװינדל אין ביכעלע און זען, אַז דער פּועל זאָל זיך מיט אים אױך קענען באַנוצן. דו זיי נאר א מענטש, האט ער זיך צום פועל געווענדעט, וועסטו אויך אריינגיין צום דאקטער. איך וויל שוין זעהן עפעס מאכן א קונץ, וואס טוט דיר וויי? אין הארצן כאפט אמאל שטעכן, האט דער פועל געמאכט א קראנקע מינע, אויך צו מינצן, האט דער שניידער אויטאריטאטיוו באשטימט,

דאָס קליינע שטיבל איז פֿול געוואָרן מיט פֿלעשעלעך, סלויטשיקלעך און שאַכטעלעך, יענקל פֿלעגט זיי טאַפּן, שמעקן און שאַצן. די סלויטשיקלעך אַליין זײַנען עפּעס ווערט. זײַן וויזיט צום דאָקטער האָט ער אָפּגעלייגט אויף שבת. אין מיטן וואָך גיין קורירן זיך פֿאַרגינט ער זיך ניט.

און ניט װיסנדיק, װעלכער גלעקל קלינגט צום דאָקטער, האָט ער אי געקװעטשט, אי געצױגן, און געקלונגען האָט ער נאָכאַנאַנד, װײַל אים האָט זיך אַלץ געדאַכט, אַז מען הערט ניט אינעװײניק. די טיר האָט זיך געעפֿנט מיט האַסט, און אַ בײזע צורה פֿון אַ לאַקײ האָט זיך באַװיזן און אַ געשרײ געטאָן, װאָס איז דאָס פֿאַר אַ מין קלינגען, דוראָק?

ווער ניט ווער האָט זיך נאָר איבערגעשושקעט אויפֿן אויער. יאַנקלען איז אַזאַ גרויסער און שווײַגנדיקער עולם ניט געפֿעלן געוואָרן. עס איז אים געוואָרן, זיצנדיק, באַלד לאַנגווײַליק. ער האָט זיך אַ ווענד געטאָן צום ערשטן בעסטן ייִדן און געפֿרעגט, איר זײַט דאָך אַ טשלען? וווּ? האָט דער ייִד אויסגעשטעלט פֿאַרוווּנדערט די אויגן. אין רופֿא-חולים. לאָזט צו רו! האָט זיך דער ייִד אָפּגעקערט. אַ בעל-גאװה! האָט יענקל אַ טראַכט געטאָן און האָט חרטה געהאַט, װאָס ער האָט מיט אים גאָר אָנגעהױבן. אױפֿן קוק דאַכט זיך, האָט יענער אױסגעזען אַ צוגעלאָזענער. און ער האָט שױן מער מיט קײנעם ניט גערעדט. ער האָט נאָר מיט גרױס אומגעדולד געקוקט אױף דער טיר, װעלכע האָט געפֿירט צום דאָקטער.

ענדליך איז ארויס פון דאקטער'ס צימער דער לעצטער חולה. יענקל'ען איז ווי א משא פון די פלייצעס אראפגעפאלן. ווארום די אלע באזוכער זענען ניט אויף שטולן, נאר ווי אויף אים געזעסן, אזוי האט זיך אים געצויגן די צייט. צעטומלט און צעטראגן, האלטנדיק אין האנט דאס ביכעלע מיטן שטעמפל רופא חולים, איז ער אריין צום דאקטער און האט זיך תמעוואטע אנידערגעשטעלט אינמיטן צימער.

דער דאָקטער האָט אים צוגערופֿן נענטער, אַ טאַפּ געטאָן דעם בױך, אַ קוק געטאָן אין די אױגן און געזאָגט, אָפּהיטן זיך מיטן עסן. עסן אַלץ פֿרישע. ניט עסן די שבתדיקע מאכלים אײַערע, קוגל, קאַשע. האַ? האָט יענקל אױסגעשטעלט דערשראָקן די אױגן. נו, װאָס פֿאַרשטײט איר ניט? קײן טשולנט ניט עסן! האָט דער דאָקטער דײַטלעכער דערקלערט.

וואו זאל מען זיין? זיך פארדרייט אין בית מדרש, האט יענקל פארשולדיגט געענטפערט, אט גיי איך זיך וואשן. דער טשולענט איז גראד געווען הייס, נאר עסנדיג אים, האט זיך אים געדאכט אז ער עסט ניט קיין טשולענט, נאר עפעס א טרייפע זאך, און יעדער לעפל קאשע און יעדער ביסן קוגל האט זיך אים געשטעלט אין האלדז און געווארגן אים.

אז זיי וואלטן אסאך געלעבט וואלטן זיי סיי ווי סיי קלוג געווען, האט ער געטראכט דעמאלט, און אפילו אז זיי וואלטן קיינמאל ניט קלוג געווארן, וואלט אויך קיין אומגליק ניט געווען, אבי אייביג לעבן. בפרט אז זיי האבן געקענט עסן אי פון עץ הדעת אי פון עץ החיים. א געשעפט אפצורייסן אן עפל בשעת די מלאכים מיט די צוויי זייטיגע שווערדן פארקוקן זיך. אים וואָלטן זיי שוין ניט אײַנגעהיט. ער וואָלט שוין וויסן ווי אַזוי אַראָפּצורײַסן אַן עפּל. אַ, גאָט וואָלט זיך ווידער געבייזערט, נאָר וואָס וואָלט גאָט דאַמאָלט געקענט מאַכן? אַז מען לעבט אייביק, קען מען שוין לאַכן פֿון אַלץ. וואָס קען גאָט טאָן מיט אַ מענטשן וואָס לעבט אייביק? אַזאַ מענטשן קען מען ניט סטראַשען מיטן גיהנום, מיט שווערע אַרבעט. צו אַ מענטשן וואָס לעבט אייביק קען מען גאָר ניט צושטיין. אזוי ווי צו גאט אליין. יעדערער וואלט דאן געווען א גאט. פלעגט בערעלע ענדיגן זיינע רעיונות. און דעם אמת געזאגט האט ער בשעת די דאזיגע געדאנקען ניט שטארק געהאלטן פון גאט, ניט שטארק צופרידן געווען מיט דער גאנצער וועלט שאפונג. אמת טאקע, אין זעקס טעג האט ער באשאפן די זון מיט די שטערן מיט האק און פאק, אבער וואס טויג דאס אלץ אז מען דארף שטארבן און דאס אלץ פארלאזן? אט למשל איז ביי בערעלען געווען א קליין שוועסטערל דינעלע, ער האט זי אזוי ליב געהאט, און זי האט אפילו ניט געוואוסט אז עס איז דא א זון מיט א לבנה מיט שטערן מיט פייגעלעך. צו צוויי יאר איז זי געשטארבן, און פאר איר האט גאט גארנישט באשאפן, מער ניט ווי דעם מלאך המוות, וואס הלוואי וואלט ער ניט באשאפן געווארן. שפעטער אבער פארט בערל אריין אין די ווייטערדיגע סדרות, ער לערנט פרשת נח, וואו גאט ווייזט זיך ארויס ניט גאר פאר א באשעפער, נאר פאר א בייזן צושטערער, נעמט אינמיטן דערינען און ברענגט א מבול אויף דער וועלט און מאכט אלץ חרוב. דעם אמת געזאגט איז דאס בערעלע ניט געפעלן. ער, בערעלע, אז ער בויט אויס א שטיבעלע פון קארטן און עס פאלט איין, טוט עם וויי דאס הארץ, כאטש ער איז ניט שולדיג, דאס שטיבעלע איז פון זיך אליין איינגעפאלן, און גאט נעמט אזא וועלט און מיט די אייגענע הענט מאכט ער עס חרוב, פארטרינקט עס. אבער שטארק אריינלאזן זיך אין דעם דאזיגן ענין האט שוין בערעלע קיין חשק ניט. מיט אזא גאט איז שוין א מורא אנצוהויבן זיך. אבער דאך ווייסט ער אז אלץ איז שולדיג דער טויט. ווען אדם מיט חוה וואלטן ניט געגעסן פון עץ הדעת, אדער וואלטן זיי אראפגע'גנב'עט אן עפל אויך פון עץ החיים, וואלט מען געלאכט פון מבול. וויבאלד אז מען לעבט אייביג, טא וואס קען טון א מבול?

נאר וואו נעמט מען דעם אמת'ן ריינעם גלויבן דערין? ווארום נאך אלע זאכן, נאך זיין גאנצער פרומקייט און פנימיות, גלויבט ער דאך מער אויס מורא ווי אויס גלויבן. בפרט זייט ער האט אריינגעקוקט אין אפאר פרייע העברעאישע ספרים וואס האבן אים אזוי צערודערט די מחשבות, איז דער גלויבן אזוי ניט עכט, אזוי גענארט, אזוי וואקלדיק.

נאך אלע ספרים און נאך אלע הבטחות וויל דער שווארצער באגלייטער, דער געדאנק פון טויט ניט אפטרעטן פון אים אויף א שריט, און די פראזע, בער, דו וועסט שטארבן, קלינגט אים אין די אויערן ווי א שווארץ גלעקל פון ערגעץ א ווייטן פארשאלטענעם לאנד.

ס'איז געווען שוין זייער לאנג, דאך געדענקט ער אז דארט האט זיך עפעס דערציילט ווי אזוי איינער האט זיך געלאזן ערגעץ ווייט ווייט צו א קוואל וואס אז מען טרינקט פון אים לעבט מען אייביג, ער דערמאנט זיך איצט אן דעם מעשה'לע און קען ניט געדענקען דעם סוף.

אט דאס מעשה'לע ווי אזוי איינער א מענטש האט זיך אמאל געלאזן זוכן א קוואל וואס אז מען טרינקט פון אים לעבט מען אייביג. אהה, איך דערמאן מיך, האט ביילע געענטפערט און איר פנים האט זיך מיט שטראלן באשאטן, יא, יא, איך דערמאן מיך, ס'איז געווען טאקע א שיין מעשה'לע, איך האב עס דריי מאל געלייענט, נו נו, ווייסטו אפשר וואו ליגט עס ערגעץ? האט זיך ב ר אנגעכאפט מיט א באהאלטענער שמחה. ווער ווייס, האט ביילע געענטפערט, אוודאי לאנג אין דער וועלט ניטא. א שאד, א שאד, האט בער באמת באדויערט, איך דארף דאס גראד איצט האבן. און נאך א קליינער פויזע האט ער זיך געווענדט. געדענקסטו ניט, האט יענער געפונען דעם קוואל?

ער האט אבער ניט געפונען און ער האט עס אויסגעלייגט ניט צום גוטן. סוף פון קאסעט. דערציילונגען פון אברהם רייזען.